בעזרת השם יתברך, מסכת נזיר דף סא, ביי ברנ דף סא עמוד א', ביי די משנה אויבן די נייע פרק, זאגט די הייליגע משנה, הכותים אין להם נזירות, פשט א גוי קען זיך נישט אונטערנעמען קיין נזירות, און אז א גוי נעמט זיך יא אונטער נזירות איז די נזירות נישט קיין נזירות, און אז ער איז מפריש קרבנות און ער שיקט עס אין בית המקדש נעמט מען עס נישט אן, ווייל א גוי קען נישט זיין א נזיר, די חידוש איז, ווייל בעצם, ביי אנדערע קרבנות, מען זעט אז א גוי קען זיך אונטערנעמען א נדר צו שיקן א קרבן אין בית המקדש, אבער ביי נזירות איז נישט דא אזא זאך, ווי מיר זען אין די גמרא פון וואו מען לערנט עס ארויס, זאגט די משנה ווייטער, נשים ועבדים יש להם נזירות, סיי נשים און סיי עבדים איז יא דא ביי זיי נזירות, אבער וואס זאגט די משנה, חומר בנשים מבעבדים, ס'איז דא א געוויסע חומרא ביי נשים וואס איז נישט דא ביי עבדים, שהוא כופה את עבדו, פשט, א עבד וואס נעמט זיך אונטער נזירות איז די נזירות טאקע א נזירות אבער טאמער די בעל הבית וויל כופה זיין, ער וויל צווינגען דעם עבד צו טרינקען וויין אדער זיך מטמא זיין למתים, קען דער באלעבאס דאס טון, אבער ואינו כופה את אשתו, א מאן קען נישט צווינגען זיין פרוי צו עובר זיין אויף איר נזירות, טאמער ער האט נישט מפר געווען די נזירות, פארשטייט זיך ער קען מפר זיין, אבער טאמער ער האט נישט מפר געווען, קען ער איר נישט צווינגען צו עובר זיין אויף דעם. זאגט די הייליגע גמרא, קתני, מיר האבן געלערנט אין משנה הכותים אין להם נזירות אז ביי גוים איז נישטא קיין נזירות, מנא הני מילי, פון וואו ווייסט מען דאס? ענטפערט די גמרא דתנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק, ביי א נזיר דבר אל בני ישראל, און די פסוק איז דארט ממשיך ואמרת אליהם איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה', איז על כל פנים פון דבר אל בני ישראל דרשנ'ט מען ולא לעובדי כוכבים אז א גוי איז נישט שייך ביי די פרשה פשט א גוי קען נישט זיין א נזיר, ווייטער דאס וואס שטייט ואמרת אליהם איז אויך איבעריגע ווערטער ווייל שטייט דאך שוין דבר אל בני ישראל, איז פון ואמרת אליהם דרשנ'ט מען לרבות את העבדים אז אן עבד כנעני קען יא, פרעגט די גמרא למה לי קרא, וואס דארף מען א פסוק אז אן עבד קען זיך אונטערנעמען נזירות? הא אמרת אונז ווייסט מיר דאך א כלל אז כל מצוה שהאשה חייבת בה, עבד חייב בה, אז די אלע מצוות וואס איז שייך ביי נשים איז שייך ביי עבדים, איז אז א אישה קען זיין א נזירה איז פארוואס זאל א עבד נישט קענען? אמר רבא, ענטפערט רבא שאני הכא, ווייל דא איז אנדערש דאמר קרא שטייט אין פסוק ביי שבועות ביי נדרים זאגט די פסוק איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה לאסור איסר על נפשו, איז מען דרש'נט פונעם לאסור איסר על נפשו במי שנפשו קנויה לו, יצא עבד שאין נפשו קנויה לו, אז א מענטש וואס ער איז קנוי פאר זיך, ער קען מאכן נדרים און שבועות, אבער א עבד וואס איז נישט קנוי פאר זיך, ער באלאנגט דאך פאר זיין אדון, ער קען נישט מאכן נדרים און שבועות. און ממילא, הואיל ואין נפשו קנויה לו, אימא גבי נזיר נמי לא, וואלט איך געזאגט אז אזוי ווי ער קען נישט מאכן נדרים און שבועות, קען ער אויך נישט מקבל זיין אויף זיך נזירות, ווייל נזירות איז דאך אויך א סארט נדר, ווי שטייט דאך נדר נזיר להזיר, ס'איז דאך א ענין פון א נדר, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אין די תורה שטייט אין פסוק ואמרת אליהם אז ביי א עבד כנעני איז יא שייך נזירות זאגט די גמרא ווייטער אמר מר מיר האבן געזען די ברייתא דבר אל בני ישראל ולא לעובדי כוכבים אז פון דעם שטייט דבר אל בני ישראל איז מען ממעט אז א גוי קען נישט זיין א נזיר פרעגט די גמרא וכל היכא דכתיב ישראל עובדי כוכבים לא ווי ס'שטייט דבר אל בני ישראל מיינט עס אידן יא גוים נישט און די גמרא גייט אויפווייזן אז אין הכי נמי אז ס'שטייט סתם דבר אל בני ישראל קען מען ממעט זיין גוים אבער דארט ווי שטייט נאכדעם איש אזוי ווי דא ביי די פסוק פון נזירות שטייט דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש או אשה, דארט ווי שטייט נאך דעם איש איז מען יא צוריק מרבה גוים, איז פארוואס זאל מען נישט זאגן אז ביי א גוי איז יא דא נזירות, קען זיין נישט כלפי אלעס נאר כלפי געוויסע זאכן, אבער עפעס א שייכות זאל א גוי קענען האבן מיט דעם, און די גמרא ווייזט דאס אויף, והא גבי ערכין דכתיב, ביי ערכין שטייט אין פסוק ערכין ס'טייטש אז א מענטש זאגט אויף א צווייטן ערכו עלי, דארף ער ברענגען די ערך פון יענעם אין בית המקדש, וויפיל איז די ערך פון יעדע מענטש שטייט אין די תורה א סכום לויט ווי אלט ער איז און צו ס'איז א מאן צו ס'איז א פרוי, על כל פנים ביי ערכין שטייט אין פסוק דבר אל בני ישראל און דארט שטייט אויך איש ווייטער, ותניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא בני ישראל מעריכין ואין עובדי כוכבים מעריכין א איד קען מאכן א נדר פון ערכין א גוי קען דאס נישט מאכן אבער זאגט די ברייתא יכול לא יהו נערכין וואלט איך געמיינט אז א גוי קען אפילו נישט ווערן נערך פשט כ'וואלט געמיינט אז ווען א איד קוקט אויף א גוי און ער זאגט ערכו עלי זאל עס נישט כאפן ווייל א גוי קען אויך נישט נערך ווערן שטייט דבר בני ישראל תלמוד לומר איש פאר דעם שטייט אין פסוק איש, איז פון בני ישראל איז מען טאקע ממעט אז א גוי קען נישט מעריך זיין, אבער פון איש איז מען מרבה אז א גוי קען נערך ווערן, איז אויב אזוי זאל מען זאגן ביי נזירות די זעלבע זאך, אז פון דבר בני ישראל העט מען טאקע ממעט זיין גוים לגבי געוויסע ענינים פון נזירות, אבער פון איש זאל מען מרבה זיין צו אנדערע ענינים, פשט כלפי געוויסע ענינים זאל א גוי יא קענען האבן שייכות מיט נזירות? זאגט די גמרא ניין, שאני הכא, ס'איז נישט שייך דאס צו זאגן ביי נזירות, ווייל דאמר קרא שטייט אין פסוק ביי נזירות, לאביו ולאמו לא יטמא, אז דער נזיר טאר זיך נישט מטמא זיין פאר זיין טאטן פאר זיין מאמען, איז דרש'ן מיר פון דעם במי שיש לו אב, יצא עובד כוכבים שאין לו אב, אז דווקא איינער וואס האט א אביו ואמו, ביי אים איז שייך די גאנצע פרשה פון נזירות, אבער א גוי, וואס א גוי האט נישט א טאטע לגבי געוויסע דינים, ס'איז דא אסאך זאכן ביי, מ'וועט שוין זען די גמרא העט אויסרעדן וואס, אבער ס'איז דא זאכן ביי א גוי, וואס ביי א גוי זאגט מען אז די טאטע הייסט נישט קיין טאטע, איז אויב אזוי קען נישט זיין אז די גוי האט דא א שייכות מיט די פרשה פון נזירות, פרעגט די גמרא למאי, וואס מיינסטו מיט דעם אז די גוי האט נישט קיין טאטע, אילימא לענין ירושה, עסטו וועלן זאגן אז ביי א גוי איז נישט שייך אז א גוי זאל ירש'נען זיין טאטע, דאס איז נישט ריכטיג, והאמר רב חייא בר אבין אמר רבי יוחנן, עובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה, אז א גוי ירש'נט זיין טאטע איז דא א פסוק אויף דעם שנאמר כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר, אז די אייבערשטער האט געגעבן דעם הר שעיר פאר עשו ער זאל עס מוריש זיין פאר זיינע קינדער, זעט מען אז כלפי ירושה, ביי א גוי הייסט א טאטע יא א טאטע. אלא נאר וואס עסטו מיר זאגן? במי שמוזהר על כיבוד אביו, אז א גוי איז נישט מוזהר אויף כיבוד אב, און ממילא אז שטייט אין פסוק ביי נזירות, לאביו ולאמו, קען נישט זיין אז ס'מיינט א גוי, ווייל א גוי האט נישט שייכות מיט כיבוד אב. אבער פרעגט אויף דעם די גמרא, מי כתיב כבד אביך גבי נזיר, שטייט עפעס אין פסוק ביים נזיר, אז דווקא אזא סארט טאטע וואס דו דארפסט מכבד זיין, איז פאר אים לא יטמא? שטייט נישט אזא זאך. איז מהיכי תיתי אז די גוי איז נישט נכלל אין דעם פרשה? און ווי תוס' לייגט צו אז בדרך כלל פשטות וואס מיינט א טאטע א טאטע די ווארט לאביו נארמאל אין די תורה מיינט לענין ירושה און ממילא ווייטער אז א גוי האט שייכות מיט ירושה איז זאל מען זאגן אז לאביו ולאמו קען אויך ארויף גיין אויף א גוי איז פארוואס זאל מען נישט זאגן אז די גוי ווערט כולל דא אינעם פרשה פון נזירות אלא נאר זאגט טאקע די גמרא אן אנדערע לימוד אמר קרא שטייט אין פסוק לאביו ולאמו לא יטמא דרש'ט מען פון דעם במי שיש לו טומאה, יצא עובד כוכבים שאין לו טומאה, א גוי קען נישט טמא ווערן, און ממילא אז ס'איז נישט דא דיני טומאה ביי א גוי, קען נישט זיין אז די גוי האט עפעס שייכות דא מיט די פרשה פון נזירות. פרעגט די גמרא מנלן דלית ליה טומאה, ווי ווייסט מען טאקע אז א גוי קען נישט טמא ווערן? דאמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק לגבי איינער וואס גייט אריין אין בית המקדש ווען ער איז טמא, זאגט די פסוק ואיש אשר יטמא ולא יתחטא, טאמער איינער וועט טמא ווערן און ער וועט זיך נישט רייניגן מיט אפר פרה אדומה, ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, איז דרש'ט מען פון דעם, במי שיש לו קהל, יצא זה שאין לו קהל. דווקא איינער וואס מ'קען זאגן אויף אים קהל איז טייטש א איד. ער קען טמא ווערן. אבער א גוי, וואס האט נישט קיין שייכות מיט קהל, קהל מיינט אידן, איז ער האט נישט קיין שייכות מיט דעם פסוק פון ואיש אשר יטמא ולא יתחטא, פשט ער קען נישט טמא ווערן. און אז ער קען נישט טמא ווערן, קען נישט זיין אז ער האט שייכות מיט די פרשה פון פרה אדומה, וואס דארט שטייט לא יטמא, און א גוי קען נישט טמא ווערן. פרעגט די גמרא, ממאי דילמא כרת הוא דלא מיחייב, אבל איטמויי מיטמא? ווער זאגט אז א גוי האט נישט שייכות מיט טומאה? פשט אזוי, קען זיין אז ווען שטייט אין פסוק ואיש אשר יטמא ולא יתחטא, מיינט עס סיי א איד און סיי א גוי, נאר דאס וואס שטייט ווייטער ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, און קהל זאגסטו מיינט נאר אידן, איז פיין, כרת איז טאקע נאר דא ביי אידן נישט ביי גוים, אבער האסט דאך נישט קיין ראיה אז א גוי קען נישט טמא ווערן, נאר וואס דען, ברענגט די גמרא אן אנדערע ראיה, אמר קרא, שטייט אין פסוק והזה הטהור על הטמא, איז דרש'ט מען פון דעם כל שיש לו טהרה יש לו טומאה, וכל שאין לו טהרה אין לו טומאה, איינער וואס קען טהור ווערן, ער קען טמא ווערן, אבער א גוי, וואס א גוי קען זיך נישט מטהר זיין מיט אפר פרה אדומה, ווייל ביי פרה אדומה שטייט והיתה לעדת בני ישראל למשמרת זעט מען ס'איז נאר שייך ביי אידן, איז ער קען אויך נישט טמא ווערן, איי פרעגט די גמרא ווער זאגט, ואימא טהרה הוא דלא הויא ליה, טומאה הויא ליה, קען זיין טהרה איז טאקע נישט דא ביי אים, טומאה יא דא ביי אים, וואס פשט פון די קשיא? מען האט דאך יעצט געברענגט א לימוד והזה הטהור על הטמא, די תורה איז מקיש די ביידע אז דווקא איינער וואס קען טהור ווערן ער קען טמא ווערן, נאר ווי תוס' איז מסביר אז די קשיא פון די גמרא איז אז די פסוק והזה הטהור על הטמא נוצט מען אויף אן אנדערע דרשה, איז קענסט עס נישט נוצן אויף די דרשה, איז ווייטער קען זיין אז ס'איז יא דא אזא זאך אז א מענטש זאל קענען טמא ווערן און נישט קענען טהור ווערן, פשט ס'קען יא זיין אז א גוי קען טמא ווערן איז ווייטער צוריק שווער אויב אזוי קען זיין אז א גוי האט אויך שייכות מיט נזירות, זאגט די גמרא ניין, אמר קרא, ס'איז דא אן אנדערע פסוק וואס דאס איז יא איבעריג, ואיש אשר יטמא ולא יתחטא, זעהט מען אז די תורה האט מקיש געווען טומאה צו חיטוי צו טהרה, אז דווקא איינער וואס קען זיך מטהר זיין מיט אפר פרה אדומה, ביי אים איז שייך טומאה, אבער א גוי וואס קען זיך נישט מטהר זיין, ביי אים איז נישט שייך קיין טומאה, און ממילא אז ס'איז נישט שייך טומאה ביי א גוי, קען נישט זיין אז די פרשה פון נזירות גייט ארויף אויף א גוי, קען מען נישט מרבה זיין פונעם איש א גוי אז א גוי זאל האבן עפעס שייכות מיט נזירות, דאס איז איין מהלך איין תירוץ אין די גמרא פארוואס מען קען נישט מרבה זיין מיט דעם איש א גוי, ווייל ער האט נישט שייכות מיט טומאה. רב אחא בר יעקב אמר, רב אחא בר יעקב ענטפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט ער שאני הכא, וואס טייטש נזירות איז אנדערש פון ערכין, ביי ערכין איז מען טאקע מרבה פונעם איש א גוי, אבער ביי נזירות קען מען נישט, פארוואס? ווייל דאמר קרא שטייט אין פסוק לגבי א איד וואס האט עבדים כנעניים והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, אז די איד פאר'ירש'נט זיינע עבדים כנעניים פאר זיינע קינדער, איז דאס איז נאר דא ביי אידן נישט ביי גוים, א גוי פאר'ירש'נט נישט זיינע עבדים צו זיינע קינדער, און ממילא קען מען לערנען פון דעם כל שיש לו נחלה יש לו טומאה, וכל שאין לו נחלה אין לו טומאה, פשט אזוי, ביי א איד די ירושה וואס איז דא ביי א איד איז נישט דא ביי א גוי, פשט א איד וואס שטארבט, ירש'נט זיין זון אלעס וואס ער האט, אויך די עבדים כנעניים, אבער א גוי ירש'נט נישט אלעס וואס זיין טאטע האט, ער ירש'נט טאקע ווי מען האט פריער געלערנט פון א פסוק, אבער די עבדים כנעניים ירש'נט ער נישט, און ממילא זאגט רב אחא בר יעקב אז ס'שטייט אין פסוק ביי א נזיר לאביו ולאמו לא יטמא, און מען האט געשמועסט אז דווקא איינער וואס האט א אב וואס איז שייך ביי אים דיני אב דיני ירושה, ביי אים איז שייך דיני נזירות, אבער ביי א גוי, וואס ביי א גוי איז נישט שייך אלע דיני ירושה, ווייל זעסט דאך א גוי ירש'נט נישט זיין טאטענס עבדים כנעניים, איז ביי אים איז אויך נישט שייך קיין נזירות, און דערפאר קען מען נישט מרבה זיין מיט דעם איש אז א גוי האט עפעס שייכות מיט נזירות. פרעגט די גמרא, אי הכי עבדים נמי לא, אויב אזוי זאלן עבדים אויך נישט קענען זיין קיין נזירים, ווייל אן עבד כנעני קען אויך נישט ירש'ענען און פארירש'ענען, פשט, טאמער דו נוצט די לאביו ולאמו אז נאר איינער וואס האט א טאטע לענין ירושה א גאנצער טאטע ירש'נט אלעס, נאר ביי אים איז שייך נזירות, דארפסטו ממעט זיין א עבד כנעני אויכעט, ווייל עבד כנעני האט אויך נישט קיין ירושה, האט אויך נישט קיין טאטע. און פארוואס זאגסטו עבד כנעני יא און א גוי נישט? אלא אמר רבא, און ממילא זאגט רבא אן אנדערע לימוד. זאגט רבא בשלמא גבי ערכין שנאמר בני ישראל בני ישראל מעריכין ואין עובדי כוכבים מעריכין יכול לא יהו נערכין תלמוד לומר איש. פשט גאנץ גוט ביי ערכין, ביי ערכין שטייט בני ישראל פון איין זייט, פון די צווייטע זייט שטייט איש, איז פון בני ישראל איז מען ממעט אז א גוי קען נישט מעריך זיין, פון איש איז מען מרבה אז א גוי קען נערך ווערן. פשט, אונז נוץ מיר אויס די מיעוט און אונז נוץ מיר אויס די ריבוי, געוויסע זאכן האט א גוי יא שייכות מיט ערכין, און געוויסע זאכן האט ער נישט שייכות מיט ערכין. אבער זאגט רבא, וואס וועסטו טון דא ביי נזירות? הכא, בני ישראל נוזרין ומביאין קרבן ואין עובדי כוכבים נוזרין ומביאין קרבן יכול אף לא יהו נזירין כלל תלמוד לומר איש, פשט, וואס וועסטו מיר ממעט זיין פון בני ישראל, און וואס וועסטו מרבה זיין פון איש? דו דארפסט זיך טרעפן אן אופן אז א גוי זאל האבן עפעס שייכות מיט נזירות כלפי געוויסע זאכן, און כלפי אנדערע זאכן נישט. און ממילא זאגט רבא ווי אזוי וועסטו עס אויסשטעלן? וועסט זאגן אז פון בני ישראל לערנט מען ארויס אז ס'איז דא געוויסע זאכן וואס א גוי האט נישט שייכות מיט נזירות, און פון איש וועסט זאגן ס'איז דא געוויסע זאכן וואס ס'האט יא שייכות אז וואס? אז אוודאי א נזיר קען מקבל זיין אויף זיך נזירות, אבער די קרבנות קען ער נישט ברענגען, פשט די קרבנות איז מען ממעט פון בני ישראל, און פון איש איז מען מרבה, אז א נזיר קען ער זיין, אבער דאס זאגט רבא דאס איז נישט שייך, ס'איז נישט ריכטיג, ווייל אמרי אי משום קרבן לאו מהכא נפקא ליה, אלא מהתם לעולה, פרט לנזירות דברי רבי יוסי הגלילי, פשט, שטייט אין פסוק איש איש מבית ישראל, וואס פון דארט לערנט מען ארויס אז א גוי קען שיקן קרבנות אין בית המקדש, און שטייט דארט ווייטער לעולה, וואס פון לעולה איז מען ממעט אז א קרבן נזירות קען ער נישט ברענגען, און ממילא זאגט רבא, קענסט נישט נוצן די בני ישראל דא, צו ממעט זיין אז א גוי קען נישט ברענגען קרבנות נזירות, ווייל כ'האב שוין אן אנדערע מיעוט, און ממילא וואס וועסטו טון דא, וויאזוי וועסטו אויסשטעלן אז די גוי זאל האבן געוויסע שייכות מיט נזירות, א געוויסע מיעוט פון בני ישראל, א געוויסע ריבוי פון איש, האסט נישט קיין וועג דאס אויסצושטעלן, און ממילא זאגט רבא נישטא קיין ברירה איז פון בני ישראל מוז מען אינגאנצן ממעט זיין די גוי פון נזירות. איי פרעגט די גמרא ווער זאגט, אימא, בני ישראל נוזרין נזירות עולם, ואין העובדי כוכבים נוזרין נזירות עולם, יכול לא יהו נזירין תלמוד לומר איש, פשט אפשר זאלסטו זאגן אז א גוי האט עפעס שייכות מיט נזירות אז וואס? אז א איד קען זיך אונטערנעמען סיי סתם נזירות און סיי א נזירות עולם, און א גוי קען זיך אונטערנעמען סתם נזירות אבער א נזירות עולם נישט, און דאס בין איך ממעט פון בני ישראל, פשט פון איש בין איך מרבה סתם נזירות, און פון בני ישראל בין איך ממעט נזירות עולם, איז אפשר דאס איז פשט אין פסוק, אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן ניין, מי כתיב נזיר עולם, שטייט עפעס דא אין די פסוק אז מען רעדט דא פון א נזיר עולם, אז דו גייסט דא ממעט זיין דעם גוי פון נזירות עולם, שטייט דא נישט אין פסוק נזירות עולם, די פסוק רעדט פון אלע סארט נזירות, און ממילא קענסטו נישט אויסשטעלן די פסוקים אויף אזא אופן, איי פרעגט די גמרא, אימא בני ישראל מדירים בניהם בנזיר, ואיין עובדי כוכבים מדירים בניהם בנזיר, יכול לא יהו נזירין תלמוד לומר איש, אפשר זאלסטו זאגן אז די גוי זאל אוודאי קענען זיין א נזיר, דאס לערנט מען ארויס פון איש, און פון בני ישראל בין איך ממעט אז ביי א איד זעהט מען אז א טאטע קען מקבל זיין נזירות פאר זיין יונגע זון פאר א קטן, אבער ביי גוי איז ביי גוי דאס נישט דא, דאס בין איך ממעט פון בני ישראל, זאגט די גמרא ניין, האמר רבי יוחנן הלכה היא בנזיר, רבי יוחנן האט דאך געזאגט אז דאס אז א טאטע קען זיך אונטערנעמען נזירות פאר זיין זון וואס איז א קטן דאס איז הלכה למשה מסיני, ממילא קען נישט זיין די פסוק איז ממעט א גוי פון א הלכה למשה מסיני'דיגע דין, ס'איז דאך נישט קיין דין וואס שטייט אין די תורה, ממילא נישט מסתבר אזוי אויסצושטעלן די פסוק, איז ווייטער מוז מען זאגן אז בני ישראל איז אינגאנצן ממעט די גוי פון נזירות. איי פרעגט די גמרא, אימא בני ישראל מגלחין על נזירות אביהן, ואין העובדי כוכבים מגלחין על נזירות אביהן, יכול לא יהו נזירין תלמוד לומר איש, פשט אפשר זאל איך ממעט זיין פון די בני ישראל, אז דווקא א איד, ביי א איד איז דא אזא מושג, ווי מ'האט שוין געזען, אז א זון וואס נעמט זיך אונטער נזירות, נאכדעם וואס דער טאטע איז געשטארבן און האט איבערגעלאזט געלט קען ער נוצן דעם טאטנ'ס געלט אויף זיינע קרבנות. אז דאס איז נאר שייך ביי א איד, אבער ביי גוי איז דאס נישט שייך, דאס האב איך ממעט זיין פון בני ישראל, אבער אוודאי האב איך יא מרבה זיין א גוי פון איש, אז א גוי קען זיך אונטערנעמען נזירות, זאגט די גמרא ווייטער די זעלבע תירוץ, האיתמר אמר רבי יוחנן, הלכה היא בנזיר, דאס אז א זון קען נוצן דעם טאטענס געלט וואס דער טאטע האט מפריש געווען פאר די קרבנות נזירות פאר זיין אייגענע נזירות, דאס איז אויך הלכה למשה מסיני, עס קען נישט זיין אז דער פסוק איז ממעט פון א גוי א הלכה למשה מסיני'דיגע דין, און ממילא נישט דא קיין ברירה מוז מען זאגן שטייט בני ישראל, מיינט עס אז ס'איז אינגאנצן ממעט א גוי פון נזירות.